איינע פון די סיפורים וואס חסידים דערציילן בקשר צו דעם יום ההילולא כ ד טבת, דעם אלטן רבינ'ס בעל התניא'ס יום ההילולא. דער סיפור איז אז דער אלטער רבי איז געווען בסוף ימיו איז געווען דער מצב אז ער איז געווען זייער נישט געזונט, און די דאקטוירים האבן געזאגט אז עס איז שוין געווען זייער שווער דער מצב, דער אלטער רבי אויפן וועג בשעת ער איז אנטלאפן פון נאפאליאן, דעמאלט איז געווען אינמיטן די מלחמה, און ס'איז געווען זייער קאלטע טעג אין רוסלאנד, און דער אלטער רבי איז געווארן נישט געזונט אויף די לונגען, און דער מצב איז געווען זייער ביטער און ס'איז געקומען צו גיין מוצאי שבת קודש פרשת שמות אור לכ"ד טבת די דאקטוירים האבן געזאגט אז ס'איז געבליבן מער נישט ווי עטליכע שעות און ס'איז נישט דא מער וואס צו טון איז דער צמח צדק איז דארטן געווען ער איז געווען א אייניקל פונעם אלטן רעבן א חסיד פונעם אלטן רעבן א תלמיד פונעם אלטן רעבן און אויכעט א בן בית, כידוע דער צמח צדק איז געווען א יתום, האט ער זיך געאדעוועט ביי דעם אלטן רעבן אלע זיינע יארן, דער אלטער צמח צדק איז געווען דארטן בשעת מעשה, און כמובן ער איז געווען זייער צובראכן און זייער אומעטיג פון הערן אט אט די בשורה רחמנא ליצלן וואס די דאקטוירים האבן געזאגט, איז דער צמח צדק האט זיך דעמאלט געשטעלט דאווענען מעריב פון מוצאי שבת, און ער האט געדאווענט מעריב מיט ניגונים של עצבות, מיט א נגינה מיט א מיט א נוסח מיט א עצבות'דיגן נוסח פון ביטערקייט און מרירות הנפש, דארף מעורר זיין רחמים רבים אויפן זיידן. בשעת ער האט געענדיגט דאווענען דער אלטער רבי האט אים צוגערופן, און דער אלטער רבי האט אים געזאגט, אז מען דארף נישט זינגען אזעלכע ניגונים בשעת מען וויל עס איז דא א עת צרה און מען דארף מעורר זיין רחמים רבים דאס איז נישט די וועג און דער אלטער רבי האט אים געזאגט אז ער וועט אים איבערחזר'ן א תורה וואס ער האט געהערט פון זיין רעבן פון דעם מזריטשער מגיד וואס דער מזריטשער מגיד האט געזאגט אויפן פסוק ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה וואס האט ער געטייטשט אז דמות הכיסא דמות כמראה אדם, דאס גייט דאך אויפן אייבערשטן, אז דער אייבערשטער ווערט אנגערופן דא אין דעם פסוק כדמות כמראה אדם, האט ער געטייטשט כמראה אדם אז דאס איז א שפיגל, מראה מלשון מראה פון א שפיגל, ער איז א שפיגל פון דעם אדם, פון דעם אדם התחתון, אז דער אדם שלמעלה, דער אדם העליון, וואס כביכול דער אייבערשטער, די שכינה, איז דאס א אפשפיגלונג, א מראה פון דעם אדם התחתון, און די הנהגה פון דעם אדם התחתון שפיגלט זיך אפ אין דעם אדם העליון און בשעת א מענטש איז אין א מצב פון עצבות איז ער מעורר עצבות למעלה און דער מראה אדם שלמעלה איז אין א אופן פון עצבות איז דעמאלט עצבות איז מעורר דינים בשעת אבער א מענטש שטייט אין א תנועה פון שמחה

איז דער דרך לזה איז דאס דווקא דורך ניגונים של שמחה און עבודה מתוך שמחה און שמחה דווקא דאס איז מאכט אז מלמעלה אויך זאל מען ווייזן א שמחה'דיגע פנים און מיט דעם איז מען ממתיק אלע דינים וואס אייגנטליך איז דאס בעצם גאר א בפירוש'ער זוהר ס'ברענגט זיך אראפ אין זוהר

אז זאל זיין א ענין פון חדוות און אנפין נהירין, און חס ושלום בשעת דאס איז להיפך, א מענטש געפינט זיך אין א מצב פון היפך השמחה פון מרירות און עצבות איז ער מעורר למעלה אויך על דרך זה. וואס אט דער ענין איז אויכעט פארבונדן מיט דעם תורת הבעל שם טוב הידוע וואס רבי לוי יצחק בארדיטשובער דער הייליגער בארדיטשובער ברענגט עס כמה פעמים, אין זיין ספר על דרך לדוגמה ברענגט עס אין פרשת בשלח און נאך ערטער ברענגט ער דעם אז דער דער בעל שם טוב היה רגיל לומר לעולם אזוי שרייבט ער דעם לשון אז דער בעל שם טוב פלעגט זאך פלעגט פלעגט פלעגט צו זאגן שטענדיג וואס פלעגט ער זאגן פלעגט ער זאגן אז דאס וואס שטייט השם שומרך השם צלך על יד ימינך, האט דער הייליגער בעל שם טוב אפגעטייטשט, השם צלך, אז דער אייבישטער איז על דרך ווי דער ענין הצל, אזוי ווי דער צל, דער שאטן, אז א מענטש גייט, אדער שטייט, אדער רוקט די האנט, יעדע תנועה וואס דער מענטש טוט, ווערט עס אפגעשפיגלט אין דעם שאטן, אינעם צל, על דרך זה כביכול דער אייבישטער הוויה צלך דער אייבישטער די מענטש'ס א צל, און די הנהגת האדם ווערט אפגעשפיגלט אינעם צל שלמעלה ביי דעם אייבערשטן, און אזוי פירט מען זיך מלמעלה אויכעט. איז דער צמח צדק שרייבט דעם סיפור מיט זיין זיידן וואס האט פאסירט די נאכט פון כ"ד טבת, און דאס איז ווייזט אויס געווען די לעצטע תורה וואס מען האט זוכה געווען הערן פון דעם אלטן רעבן ביום הסתלקותו ממש. האט ער געש שרייבט ער דעם דעם בריוו דעם סיפור ברענגט ער עס אין א בריוו וואס ער שרייבט אין דעם בריוו אה וואס דאס איז א עצה וואס ער גיט צו יעדן איינעם אז בשעת מען וויל שטייט אין א מצב וואס מען דארף מעורר זיין ענינים וואס מען דארף מבטל זיין ענינים בלתי רצויים וכיוצא בזה די עצה איז דווקא דורך שמחה און די שמחה גופא דאס אליין איז מען מאכט עפנט אויף למעלה דעם צינור אז דורך די שמחה שלמטה איז מען מבטל דינים און איז מעורר שמחה למעלה, און אז מ'איז מעורר שמחה למעלה ווערט דורך דעם נאר א ענינים פון השפעות פון טוב וחסד, אך טוב וחסד ירדפוני. וואס אט דער ענין פון שמחה אין עבודת השם איז פאראן אין די תורה פון דעם בעל הילולא, וויבאלד מ'שטייט אין די טעג ארום כ"ד טבת, ס'איז א זמן פון איבערחזר'ן א ווארט א תורה פון דעם בעל הילולא פון דעם אלטן רעבן, בקשר מיט די היינטיגע סדרה וואס רעדט ארום טאקע אויכעט דעם ענין השמחה.

דער אויבערשטער זאגט צו משה רבינו אז ער וועט אונז ארויסנעמען פון מצרים והוצאתי ולכן אמור לבני ישראל דער אויבערשטער זאגט אז ער זאל זאגן אידן אז אני הוי' והוצאתי אתכם אז ער וועט אונז ארויסנעמען פון גלות מצרים סבלות מצרים און וועט אונז ברענגען ביז אל ארץ טובה ורחבה עס ברענגט אויף דעם דער אלטער רבי וואס איז דער ענין פון יציאת מצרים בעבודה בנפש האדם וואס איינע פון די יסודות החסידות איז דאך אז בכל דור ודור ובכל יום ויום אז דער ענין פון יציאת מצרים דאס איז נישט נאר אז א איד דארף איבערלעבן איבערחזרן דעם סיפור יציאת מצרים וואס דאס איז די מצווה פון למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים פון א ענין סיפור דברים וואס איז געווען בעבר נאר דער ענין איז אז א איד דארף לעבן יציאת מצרים און דאס איז א ענין של הווה אז בכל דור ודור ובכל יום ויום א איד דארף זיך יעדער טאג איבערלעבן ווי ביי אים אליין קומט פאר דער ענין פון יציאת מצרים און ער ברענגט דעם מאמר חזל וואס מ'האט גערעדט לעצטע וואך אויכעט למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ימי חייך הימים כל ימי חייך להביא הלילות אז סיי ביי ימים סיי ביי לילות א איד דארף וויסן זיין אז ביי אים דארף זיין דער ענין פון יציאת מצרים וואס די עבודה פון יציאת מצרים וואס דאס איז וואס איז דער עניין פון עבודה פון יציאת מצרים בעבודה בנפש האדם בכל יום סיי ביי ימים און סיי ביי לילות יא אויף דעם ברענגט דער אלטער רבי דארטן דעם עניין פון שמחה אין עבודת השם אז ווי ידוע וואס ברענגט זיך אז עבודת השם נישט גענוג דער עצם עניין העבודה נאר אז די עבודת השם דארף זיין דוקא מתוך שמחה איז הפסוק הידוע תחת אשר לא עבדת את הוי' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב און ווי דער רמבם טייטשט אין הלכות לולב סוף הלכות לולב על דרך זה ברענגט זיך אין אל דער אלטער רבי אין תניא ברענגט עס בשם דעם אריזל אז תחת אשר לא עבדת את הוי' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב אז עבודת השם דארף זיין בשמחה ובטוב לבב

אבער ער שטייט אין א מצב פון מיצרים וגבולים, דאס הייסט אז זיין עבודת השם איז מיט א אופן של צמצום, ער טוט דאס טאקע, אבער ער טוט דאס מיט א פארקוועטשקייט, ער טוט דאס ווייל ער מוז, ער טוט דאס ווייל ער איז א מוכרח, אבער ס'פעלט ביי אים די גאנצע התפשטות, דער תענוג, די חיות און די שמחה אין עבודת השם. און נאר דאס וואס מ'מאנט זיך אז דער עבודה עבדת דער עבודת השם זאל זיין דווקא מתוך שמחה וטוב לבב און די עבודה מתוך שמחה וטוב לבב איז אשר דער לשון אין דער פסוק עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל טייטש דער אלטער רבי וואס דאס איז מיוסד אויף דעם פירוש האריז"ל על פסוק זה אז דער טייטש כל גייט עס אויף דעם גן עדן יא דער ענין פון כל איז דאך ידוע די גמרא זאגט דאך אין מסכת בבא בתרא אז דער ענין פון כל איז בכל מכל כל שלושה הטעימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין עולם הבא אברהם יצחק יעקב דער שטייט די פסוקים אברהם השם ברך את אברהם בכל און ביי יצחק איז דער לשון איז מכל און ביי יעקב איז דער לשון יש לי כל ביי יעדן איינער פון די אבות דאס איז דער בכל מכל כל וואס דאס גייט אויף עולם הבא איז דאס הייסט אז עולם הבא איז דער עניין פון כל דאס איז דער גרעסטער תענוג דער תענוג אין עולם הבא איז דאך א תענוג נפלא ביותר ביז ווי די גמרא זאגט וואס רב יוחנן האט געזאגט בנוגע צו אחר בנוגע אלישע דער מוטב דלידייניה וליתי בעלמא דאתי אז ס'איז כדאי די אלע יסורים פון פון גהנים און די אלע ענינים פון די אלע דינים כדי עס שפעטער אריינקומען און און באקומען דעם זיו השכינה אין גן עדן דאס א תענוג נפלא ביותר און אף על פי כן זאגט דער פסוק אז מיט די אלע תענוגים נפלאים וואס די נשמה האט אין גן עדן איז דער עבדת את הוויה אלקיך דער עניין פון תורה ומצוות טון א מצוה דא למטה אין דעם עולם הזה הגשמי איז די שמחה וטוב לבב וואס א איד דארף האבן איז דאס מרוב כל איז דאס אינגאנצן באין ערוך צו די אלע שמחות פון אלע דרגות נישט נאר פון די תענוגים און שמחות אין עניני עולם הזה להבדיל נאר אפילו ענינים פון תענוגים אין אלקות און די גרעסטע תענוג די נשמה קען האבן אין די העכסטע דרגה אין גן עדן איז דאס שלא בערך צו דעם תענוג און די שמחה וואס א איד דארף האבן בשעת ער טוט א מצוה און בשעת ער לערנט א ווארט תורה און פארוואס איז דער אלטער רבי איז מבאר באריכות אז די אלע תענוגים די אלע מדרגות דאס איז אלץ ענינים פון זיו השכינה ס'איז הארה גילויים שמות מדרגות צמצומים אבער מה שאין כן תורה און מצוות איז דאס מקשר און מייחד א אידן מיט עצמות און מהות מיטן אויבערשטן אליין און ווי מ'זאגט עס ביים דאווענען יעדן טאג כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמים וירם קרן לעמו אז אין אלע ענינים פון ארץ ושמים ארץ איז כולל די אלע עולם הזה הגשמי ענינים גשמיים תענוגים גשמיים שמים איז כולל אלע תענוגים רוחניים ביז די העכסטע דרגות פון גן עדן עולם הבא איז זאגט מען דאס איז אלץ מער נישט ווי הודו וזיוו על ארץ ושמים מער נישט ווי הודו וזיוו בלבד אבער מהותו ועצמותו איז וירם קרן לעמו דער אייבערשטער נעמט א אידן און ער הייבט אים אויף און ער הייבט אים אויף קרן לעמו העכער פון אלץ תהלה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו אז אידן זיינען עם קרובו איין זאך מיט עצמות ומהות דעם אייבערשטן אליין און דאס קען מען האבן נאר דורך תורה ומצוות ממילא בשעת א איד איז זיך מתבונן אין דעם ענין ווערט דאך ביי אים א שמחה גדולה ביותר, א שמחה רבה ועצומה, וואס דאס איז די שמחה, וואס דאס איז די שמחה וטוב לבב, מרוב כל, מער ווי די אלע עניינים פון כל, מער ווי די אלע תענוגים וואס א וואס מען קען האבן אין אלע מדריגות. איז בשעת מען איז זיך מתבונן אין דעם, זאגט דער אלטער רבי, אט דאס איז וואס דער פסוק זאגט, לכן אמור לבני ישראל, אז דער אייבערשטער שיקט משה רבינו, רעיא מהימנא, וואס ער איז דער רעיא מהימנא, ווי דער אלטער חסידות טייטשט, אז ער איז ממשיך די אמונה, ער איז מחבר א איד מיט געטליכקייט, ער ברענגט אריין אין אידן די אמונה, און ער ברענגט אריין די אמונה אין אן אופן פון רעיא מהימנא, אז די אמונה זאל זיין אין אן אופן פון דעת, וידעתם כי אני הוויה, דעת איז התקשרות והתחברות, אז א איד זאל פילן און דערהערן בהכרה והרגשה, אט א דאס אז דער אייבישטער נעמט אים ארויס מתחת סבלות מצרים, דער אייבישטער נעמט אים ארויס פון די אלע מצרים וגבולים, און פון די אלע עניינים פון די העלמות והסתרים פון עולם הזה הגשמי, און ער שטעלט זיך אוועק אין א מעמד ומצב פון שמחה וטוב לבב מרוב כל, די גרעסטע שמחה דורך דעם קיום התורה והמצוות, והבאתי אתכם אל ארץ טובה ורחבה,

ווי דאס איז העכער פון צמצומים העכער פון עולם וואס דאס איז דער ענין פון ימים די התבוננות ווי דער אלטער רבי פלעגט זאגן בדביקותו איך וויל נישט דיין גן עדן איך וויל נישט דיין עולם הבא איך וויל מער נישט אז דיך אליין אז א איד איז זיך מתבונן אין דעם עצמות און מהות וואס איז העכער פון אלע דרגות און אלע השתלשלות און דאס איז די התקשרות פון דער יציאת מצרים פון אלע מצרים וגבולים וואס הגם דאס איז דאך א מדריגה גבוהה ביותר, איז אף על פי כן אט אט דאס איז וואס דער אייבישטער זאגט אין היינטיגע סדרה, וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בקל שין דלת יוד, אבער איצטער דורך משה רבינו וואס ער האט באקומען דעם כח הדעת, משה רבינו דער רעיא מהימנא, איז ער האט אויפגעהויבן אידן נאך יציאת מצרים צו די מדריגה פון וידעתם כי אני הוויה, אז אידן זאלן זיך קענען מקשר זיין דורך זייער התבוננות אין די אלע עניינים, און דורך קיום התורה והמצוות, זיך קענען מקשר זיין צו אני הוויה, זיך מקשר זיין צו געטליכקייט, און דאס זאל ביי אים זיין אין אן אופן פון שמחה וטוב לבב, וואס דאס נעמט אים ארויס פון די אלע מצרים וגבולים. און אויף דעם איז דער אלטער רבי מבאר אין א צווייטן מאמר, אין דעם ענין השמחה, איז דא א מוראדיגער ווארט פונעם אלטן רעבן, וואס ער טייטשט אין דעם פסוק, וואס ער טייטשט אויף דעם וואס ס'שטייט תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל, שטייט אין פסוק ווייטער, דער המשך, וואס איז דער עונש, ועבדת את אויביך. אז וויבאלד ס'האט געפעלט די עבודה מתוך שמחה, איז במילא ועבדת את אויביך. פרעגט דער אלטער רבי, לכאורה איז דאך נישט פארשטאנדיג, ווי קען מען זאגן, אז נאר וויבאלד עס האט געפעלט שמחה ס'איז פארשטאנדיק פון דעם פשט אין דעם פסוק, בפרט לויט דעם ביאור פון דעם רמב"ם פון דעם אלטן רעבן פון דעם אריזל, אז עס איז פאראן עבודה, ער דינט דעם אייבערשטן, נאר וואס, ער דינט בשלימות אפילו, ער טוט אלע עניינים, שולחן ערוך, תורה ומצוות, ס'פעלט ביי אים מער נישט ווי שמחה.

אז באמת דער עונש פון ועבדת את אויביך, בעצם איז דאס נישט אויף דעם העדר השמחה, דאס איז אויף אלע עניינים פון בלתי רצויים, ענייני עבירות, ידע איניש בנפשיה, יעדער איינער ווייסט זיין מעמד און מצב, אז מזמן לזמן פאלט מען דורך אין עניינים בלתי רצויים, און ממילא דארף מען אויף דעם אנקומען צו צו רחמנא ליצלן צו עס מתקן זיין און מזכך זיין און אויסוואשן דורך עניינים פון עונשים. יא, אבער וואס? בשעת א איד שטייט אין א תנועה פון שמחה, ווי מ'האט פריער געזאגט, איז די שמחה שלמטה איז מעורר שמחה למעלה, די מראה אדם שלמעלה, און בשעת למעלה ווערט א שמחה, איז שמחה איז ממתיק דינים, און אז מ'איז ממתיק דינים איז במילא ווערט אויס עונשים, ווערט אויס עניינים בלתי רצויים, און מ'זעט נישט, מ'פארקוקט און מ'איז מוחל, סולח, און ממילא איז נישטא קיין עונשים, אלע זאכן ווערן געפאלן אויפן פלאץ אלץ איז בסדר. בשעת ביי די מענטשן איז אבער לא עבדת בשמחה, דינט דעם אייבערשטן אבער ס'פעלט ביי אים שמחה, שטייט ער אין א תנועה פון עצבות און מרירות, איז למעלה ווערט דאך על דרך זה אויך, ווערט א מצב פון עצבות און צמצום למעלה, און אז ס'דא צמצום למעלה, איז ממילא איז מען מעורר דינים, הייבט מען אן מאכן חשבונות, איז ממילא זעט מען זיינע ענינים בלתי רצויים, און דערפאר איז ועבדת את אויביך אויף די ענינים בלתי רצויים. איז דערפאר די עצה היעוצה זאגט דער אלטער רבי אז א איד דארף שטענדיג שטיין אין א מעמד און מצב פון שמחה און די שמחה גופא דורך דעם וואס איז דא שמחה של מצוה און שמחה אין עבודת השם אט די שמחה אליין אט דאס פועלט אז מלמעלה איז ווערט א מצב פון שמחה למעלה און אז ס'דא שמחה למעלה ווערן נתבטל אלע עניני דינים און מ'דארף נישט אנקומען צו קשיי קיין שום ענין בלתי רצוי און דער אלטער רבי טייטשט דארטן אז דאס איז דער פשט ועבדת את אויבך אין עבודת השם אז בשעת ס'פעלט שמחה איז בדרך ממילא ווערט מען עבדת את אויבך רחמנא ליצלן דער אויבך דאס איז דער אייגענער אויבך דער יצר הרע דער נפש הבהמית בשעת א מענטש שטייט אין א מצב פון שמחה און דאס הייבט אים אויף העכער פון אלע הגבלות אויך מלמעלה און אויך מלמטה שטייט ער העכער פון די אלע הגבלות ער קען ארויסגיין פון די הגבלות פון יצר הרע פון נפש הבהמית בשעת אבער ער שטייט אין א תנועה פון כיווץ און צמצום און עצבות און מרירות, אט דאס אליין איז דער אויביך, ווערט ער א עבד, ועבדת, צו זיין אויביך, צו זיין נפש הבהמית. און דער אלטער רבי זאגט דארטן אז דאס איז די סיבה וואס כמה וכמה נופלין פאלן אריין אין עבודת השם, פאלן פון זייער מדריגה, ווייל דאס איז ווייל זיי שטייען אין א מעמד ומצב פון עצבות, ווייל זיי ווילן זיין זאגט ער הויכע מדריגות, און וויבאלד זיי זענען נישט אין די הויכע מדריגה וואס זיי ווילן זיין, ממילא פועל'ט עס ביי זיי עצבות, בשעת זיי וואלטן געוואוסט פארקערט אז די עבודה דארף זיין פארקערט עבדת את הוי' אלקיך בשמחה וטוב לבב, און מיט דעם אליין קען ער זיך מתגבר זיין אויף די אלע עניינים בלתי רצויים, און מיט דעם אליין קען ער פון דעם ארויסגיין פון די אלע העלמות והסתרים, און דורך דעם גייט מען ארויס פון דעם אייגענעם מצרים, און דורך דעם וואס מען גייט ארויס פון דעם אייגענעם מצרים, מצרים וגבולים פונעם גלות הפנימית, וועט מען זוכה זיין במהרה בימינו, אז אויכעט ארויסגיין פון דעם גלות הגשמית און דעם גלות הכללית און דעם גלות אין אין אלע ענינים און מ'זאל זוכה זיין בקרוב בימינו זאל מקוים ווערן דער כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות אז מ'זאל ארויסגיין פון די אלע מצרים און גבולים און דורך שמחה כי בשמחה תצאו און דורך שמחה וועט מען ארויסגיין פון די אלע העלמות והסתרים און מ'זאל זוכה זיין בקרוב ממש צו דעם ענין השמחה פון שמחת עולם על ראשם בגאולה האמיתית והשלימה אמן כן יהי רצון